מען וויל היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק ט ז, ברוך השם די וואך מיטן אייבערשטנ'ס הילף הייבן מיר אן חומש שמות, וועל מען לערנען די שיחה אין חלק ט ז אויף פרשת שמות, און ס'איז די פינפטע שיחה אין חלק ט ז אויף פרשת שמות, און די קעפל אונטער שמות איז כ ד טבת. אזוי ווי עס קומט אויס די וואך קומט אויס כ ד טבת, איז אין די שיחה וואס איז ארויסגעקומען די פינפטע שיחה פון ליקוטי שיחות חלק ט ז, איז שמות מיט כ ד טבת, וואס דער רבי וועט מחדש זיין דא נפלא'דיג, פשוט נפלא, דער רבי מחדש זיין זייער געשמאק דעם קשר פון כ ד טבת מיט די הסתלקות פונעם אלטן רבי'ן מיט דעם די פרשה פון שמות, און די נקודה העיקרית וואס וועט ארויסקומען איז וואס וואס דער אויפטו פונעם גלות איז, וואס דער אויבישטער וויל מיט גלות, און דורך גלות ווערט נתגלה די יחידה שבנפש, און דאס אלץ אז ס'זאל קענען זיין נאכדעם די גאולה ווי ס'דארף צו זיין. קומט אויס אויכעט ווי אזוי א איד דארף לעבן אין גלות, וואס דער אויבישטער וויל מיט דעם גלות. אות א'. דער צמח צדק שרייבט וועגן דער הסתלקות פון אלטן רבי'ן, נאכן באשרייבן בקיצור די טלטולים וואס דער אלטער רבי האט דורכגעמאכט אנטלויפנדיג פון די צרפתים ביז צו זיין אנקומען אין דארף פיענע. דער אלטער רבי האט דאך געווען, ס'איז דאך געווען א מחלוקת צווישן די גדולי ישראל יעמאלט ווער זאל געווינען, צו רוסלאנד זאל געווינען צו צרפת זאל געווינען, וואס אין צרפת איז דאך געווען נאפאליאן, דער אלטער רבי האט געהאלטן אז נאפאליאן זאל נישט געווינען, אז עס וועט זיין א סכנה אז נאפאליאן וועט געווינען, איז ער אנטלאפן, ווען נאפאליאן האט אנגעהויבן צו קומען צו די פלאץ וואו דער אלטער רבי האט געוואוינט ליאדי, איז ער אנטלאפן מיט זעכציק וועגענער מיט מענטשן, מיט די גאנצע מעשה ווי ער איז אנטלאפן, און די אלע טלטולים וואס ער האט דורך געמאכט, ביז ער איז אנגעקומען אין דעם דארף פיענע, וואס דארטן איז געווען די הסתלקות. איז דא ברענגט דער רבי אראפ דעם לשון פון דעם אלטער פון דעם צמח צדק, זאגט ער דארטן, ערב שבת וישלח תקע ג איז דער אלטער רבי אנגעקומען אין כפר פיענע, און דער אלט און דער צמח צדק שרייבט אז די לשון פון דעם צמח צדק במוצאי שבת קודש דשמות וואס איז געווען שבת איז געווען כ ג כ ג טבת און ס'איז אור ל כ ד טבת איז דאך שוין געווען ביינאכט איז דאך שוין כ ד כחצות שעה י א עלף דרייסיג ביינאכט נשבה ארון הקודש מאור ישראל, משיח השם, וכו', דאס שרייבט דער צמח צדק, אז ווען איז געווען די הסתלקות, ס'איז געווען מוצאי שבת קודש פון פרשת שמות, וארא דערמאנט ער אינגאנצן נישט, כאטש אז מוצאי שבת איז דאך שוין זונטאג פון פרשת וארא, דערמאנט ער נאר דעם ענין פון שמות, און ער דערמאנט אז ס'איז געווען וואס שבת שמות איז כ ג אור לכ"ד טבת, און מיט דעם ענדיגט דער צמח צדק די דערציילן די הסתלקות פון דעם אלטן רעבן. זאגט דער רבי, ס'איז ידוע באוואוסט, מיר האבן שוין געלערנט לעצטנס אפאר מאל אין דעם געשריבן וועגן דעם של"ה אין חלק תורה שבכתב אין פרשת וישב, אז ס'איז דאך דא ימים טובים וואס קומען אויס אין יענעם שבת איז דא א פרשה, פרשת השבוע, למשל חנוכה קומט אויס אין וישב אדער אין מקץ, מוז זיין אז אין די פרשת וישב מקץ מוז מען טרעפן עפעס א שייכות קומט דער יום טוב שבועות, איז שבת פאר שבועות לערנט מען א פרשה, מוז מען טרעפן אין די פרשה עפעס א שייכות וואס האט צו טון מיט שבועות, אזוי איז מיט יעדן יום טוב וואס איז דא א פרשת השבוע. דער רבי איז דא מחדש אויכעט אז נישט נאר ס'האט צו טון מיט די ימים טובים, נאר אויכעט מיט די ימים פון צדיקים. ס'איז ידוע אז אלע מועדי השנה, דאס זאגט דער של"ה, ויש לומר, אין א חצאי עיגול זאגט דער רבי ויש לומר, שעל דרך זה אויך ימי צדיקים. במילא אויך ימי הולדת און ימי הילולא פון צדיקים וכיוצא בזה. יעצט גייען מיר צוריק צו דעם של"ה, האבן א שייכות צום תוכן פון דער פרשה אין תורה וואס מען לערנט דעמאלט. מוז מען טרעפן א שייכות אין די פרשה מיט דעם זאך וואס האט געטראפן, אדער אפילו ימי הולדת אדער ימי הילולא פון צדיקים. ועל דרך זה, איז אויך פארשטאנדיג, דער רבי לייגט צו נאך עפעס פון דעם של"ה, פון דעם, פון דער תורה ווארט, פון דעם בעל ההילולא, פון דעם אלטן רעבן, אז מען דארף לעבן מיט דער צייט. דער אלטער רבי איז אמאל אריינגעקומען און האט געזאגט אז מען דארף לעבן מיט דער צייט. און דער עולם האט נישט געוואוסט וואס דאס מיינט, די חסידים האבן נישט פארשטאנען, אנ"ש האט נישט פארשטאנען וואס דאס מיינט, האט מען געשיקט דעם ברודער, דעם מהרי"ל, רבי יודא לייב איז אריינגעגאנגען צום אלטן רעבן און האט געזאגט וואס האט ער געמיינט מיט דעם לעבן מיט די צייט. און דער אלטער רבי געענפערט אז מען דארף לעבן מיט פרשת השבוע, מען דארף יעדן טאג לעבן מיט די פרשה פון וואס מען לערנט זונטאג פון ראשון ביז שני, מאנטאג פון שני ביז שלישי, פון די פרשה וואס מען לערנט די וואך, איז ממילא אז מען דארף לעבן מיט די פרשה פון די וואך, מוז מען דאך זיכער טרעפן עפעס א שייכות צו דעם צדיק אדער צו דעם יום טוב וואס ס'טרעפט אין דעם טאג אדער אין די וואך. בענינינו, דער רבי איז ממשיך אויף בענינינו, הגם אז די הסתלקות פון אלטן רעבן איז געווען אור לכ"ד טבת, וואס איז אויסגעפאלן אין יום א', פרשת וארא, ווי דערמאנט פריער, דערפון אבער וואס דער צמח צדק האט זיך נישט באגנוגנט מיט אנצייכענען בלויז דעם זמן פון אור לכ"ד טבת, לכאורה האט ער דאך געקענט שרייבן נאר כ"ד טבת, און האט זיך אפילו נישט באגנוגנט מיט אפילו נישט מיט מוסיף זיין דעם טאג פון וואך. ער שרייבט גארנישט אז ס'געווען אז ס'געווען זונטאג אדער נאר וואס פון דער וואך מוצאי שבת קודש לכאורה ער שרייבט כ"ד טבת און ער שרייבט אויכעט אז ס'געווען מוצאי שבת קודש אבער אין דעם אלץ איז זיך איז ער זיך נישט מסתפק נאר ער גיט אויך צו אז ס'איז געווען במוצאי שבת קודש דשמות און נאך מער, ער איז דערצו נאך מוסיף אז שבת קודש שמות איז געווען כ"ג טבת. וואס פאר א שייכות האט דאס? דער צמח צדק האט דא עפעס באהאלטן, עפעס ליגט דא עפעס באהאלטן אין דעם צמח צדק'ס ווערטער, וואס ער איז אזוי שטארק מדגיש דעם ענין פון שמות און אז ס'איז כ"ג און ער דערמאנט גארנישט דעם ענין פון וארא, וואס איז לכאורה זונטאג וארא. איז דערפון פארשטאנדיג אז די הסתלקות האט א שייכות אויך ובעיקר צו פרשת שמות, פארוואס בעיקר, זאגט די רבי אין הערה עלף, שהרי וארא אין מוזכר, ער דערמאנט דאך גארנישט וארא, מוז מען טרעפן א שייכות אויך צו פרשת שמות, און די רבי זאגט אין הערה צוועלף, נוסף לזה דשבת שייכת גם לשבוע הבא, און אלעמאל ווייסן מיר אז שבת האט צו טון, שבת איז ויחלו השמים וואס איז געווען די גאנצע וואך, און שבת איז מיניה מתברכין כולהו יומין, גם לשבוע כי מיניה מתברכין כולהו יומין ווי ס'שטייט אין זוהר. אויף דעם וואס ס'שטייט אז דער צמח צדק איז זיך נישט מסתפק, ער באגנוגנט זיך נישט מיט דעם וואס ער שרייבט, אז ס'איז געווען אז אפילו נישט אז ס'איז געווען דער טאג דעם טאג פון די וואך נאר ער לייגט נאך צו אז ס'איז געווען אויכעט שבת פרשת שמות איז דא א הערה הערה אכט זייער א געוואלדיגע געשמאקע הערה וועגן דעם ענין פון הסתלקות פון צדיקים ויש לומר טעם ההוספה דאס וואס דער אלטער רבי לייגט צו בהקדים תמיהה, די הוספה וואס דער רב דער וואס ער לייגט צו אז ס'איז געווען במוצאי שבת קודש, און דא א לאנגע הערה מיר לערנען נאר וויפיל מיר מיר קענען וויפיל דער זמן וועט לאזן, און אויכעט איז דא אויף דעם פיר שולי הגיליון'ס, מיר לערנען דעם ערשטן שולי הגיליון להעיר, שגם בנוגע להסתלקות כבוד קדושת אדמו"ר מהורש"ב נשמתו עדן. דער רבי נשמתו עדן שרייבט דער פריערדיגער רבי לשון כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר במוצאי שבת קודש ויקרא אור ליום א' שני בניסן תר"פ און ער שרייבט די שעה ווען דער רבי רש"ב איז נסתלק געווארן זעהן מיר דאך אויכעט אז דארטן דער פריערדיגער רבי דערמאנט אויכעט נישט דעם ענין אז ס'איז שוין געווען זונטאג פרשת צו ער דערמאנט נאר דעם ענין וואס איז געווען מוצאי שבת פון שבת ויקרא. די רבי איז ממשיך ויש לומר טעם ההוספה וואס ער איז וואס ער איז מ וואס ער איז מדגיש ובהקדים תמיהה הרי לכאורה הרי זה הדגשה לגריעותא מיט דעם וואס דער צמח צדק דערציילט אז ס'איז געווען במוצאי שבת קודש איז ער גאר מוסיף א ענין לגריעותא על פי מאמר חז"ל די גמרא זאגט אין כתובות מת בערב שבת סימן יפה לו במוצאי שבת, סימן רע לו, וואס האט דער צמח צדק געדארפט לכאורה דאך אן ענין פון גריעותא צו מוסיף זיין דעם ענין אז ס'געווען במוצאי שבת קודש? הדיוק בזה הוא זייער געשמאק ווי דער רבי וועט עס ארויסברענגען. וואס דער דיוק דא? דער דיוק דא איז, ס'ברענגט ארויס דעם גאנצן ענין וואס מיינט א נשיא, וואס מיינט א מנהיג בישראל, וואס מיינט ווי דער רבי האט זיך געקאכט אמאל, געברענגט א ווארט פון זיין טאטן וועגן משה רבינו, ער האט זיך אוועקגעגעבן אינגאנצן, אפילו מחני נא מספרך, מיט אלע זאכן וואס איז שייך צו א נשיא בישראל. זעט מען עס אלץ אין די הערה אך הדיוק בזה בערב שבת סימן יפה שטייט נישט די גמרא ענדיגט נישט המת בערב שבת סימן יפה ניין סימן יפה לו דער רבי האט אונטערגעשטראכן לו כדפירש רש"י וואס איז דא דער וואס איז דא דער ענין פון המת בערב שבת סימן יפה לו זאגט רש"י שיכנס למנוחה מיד קומט שבת איז דאך יום מנוחה איז אז איינער ווערט נסתלק בערב שבת גייט ער אריין גלייך אין יום מנוחה דאס איז אלץ וואס דער רבי זאגט איז אונטערגעשטראכן סימן יפה לו, אבל עבור צאן מרעיתו של נשיא ישראל, וועגן די וועגן די אלע צאן מרעיתו, וועגן די חסידים זיינע פון דעם נשיא בישראל, הרי אדרבה, דאס ווייזט פונקט פארקערט, אפשר צו פארשטיין פארוואס דער צמח צדק האט מדגיש געווען אז ס'געווען במוצאי שבת, הגם אז פאר'ן אלטן רבי'ן איז דאס נישט קיין סימן טוב, זעלבע זאך אויכעט ביים רבי'ן נשמתו עדן. הרי אדרבה, מכיוון שבעת פטירת צדיקי עליון כו' הוא עת רצון, המתגלה ומאיר בבחינת גילוי מלמעלה למטה, בשעת ס'קומט דער ענין פון הסתלקות און מיר לערנען ווייטער אין די שיחה, ווערט נתקבץ, ס'ווערט צוזאמגעקליבן אלץ וואס דער צדיק האט אויפגעטון אין זיין לעבן, וואס איז עולה למעלה, און דאס ברענגט אראפ ברכות מיט הארות מיט אלע זאכן למטה, ביז ווי דער לשון דער אלטער רבי יוצט אין אגרת הקודש, ביז בקרב הארץ, אז ס'האט א השפעה טובה אפילו בקרב הארץ, במילא איז דאך עס א עת רצון המתגלה ומאיר בבחינת גילוי מלמעלה למטה, און דא איז דא אויכעט א א שולי הגיליון וואס דער רבי ברענגט אראפ, זאגט להעיר פון די תורה השביעית, איז דאך דאס מיינט מיט די זיבן תורות וואס דער רבי מהורש"ב האט געהערט פון דעם בעל שם טוב אין דעם יאר תרנ"ב, ענדיגט ער דארטן צו אתם נשיאי ישראל, וואס איר לייגט אוועק אייער תורה ועבודה בשביל טובת הרבים, אבער די הדגשה פון מת במוצאי שבת איז סימ בערב שבת איז סימן טוב לו, דא איז אבער רעדט מען וועגן צאן מרעיתו, שמאיר יעמאלט איז מאיר חסד השם מעולם ועד מעולם עד עולם על יראיו ופועל ישועות בקרב הארץ, ווי דער אלטער רבי זאגט אין אגרת הקודש, סימן כ"ח אין ספר התניא. לכן דווקא במוצאי שבת שמתחילה עבודה דימות החול, וואס יעמאלט איז דאך בקרב הארץ, שבת איז מען אין א העכערע דרגה, עס קומט מוצאי שבת הייבט זיך אן די וואך, דארף מען גיין צו די ארבעט, יעמאלט איז דאך עס בקרב הארץ, זקוקים ביותר להשפעה וגילוי זה, אידן דארפן אנקומען יעמאלט מער, איז דערפאר איז די נשיאי ישראל און צדיקים גיבן אוועק זייער יפה לו, און זיי בעסער מאכן אז מוצאי שבת זאל זיין גוט פאר די צאן מרעיתם. ולכן, נשיאי ישראל, שבעיקר חושבים לא על דבר עליות שלהם, זיי דאגה'ן נישט נאר פאר, זיי דאגה'ן נישט פאר זייערע עליות, כי אם דואגים על מצבם של בני ישראל, ובפרט במוצאי שבת שזקוקים לבשמים, מיר זעען אז מוצאי שבת דארף א איד האבן בשמים, פארוואס? מפני עזיבת הנשמה יתירה. און מ'דארף זאגן יעמאלט די מוצאי שבת זאגט מען דאך אין די זמירות אל תירא עבדי יעקב.

דער עילוי שלהם איז דאך שיכנס למנוחה מיד בערב שבת, ניין, זיי גיבן עס אוועק, און פאר זיי בעסער זאל זיין מוצאי שבת, ווען דער צאן מרעיתם דארף אנקומען צו די ספעשל השפעה וואס ס'קומט אראפ מיט דעם הסתלקות פון א צדיק. אזוי האבן מיר געלערנט אז דער רבי האט אראפגעברענגט דעם צמח צדק, און דער רבי האט מסביר געווען אז לכאורה איז דער צמח צדק זיך נישט מסתפק מיט דעם ענין פון אור לכ"ד טבת, און נישט נאר אז ס'איז מוצאי שבת קודש, נאר ער לייגט נאך צו אז ס'איז מוצאי שבת קודש פון פרשת שמות. און וארא דערמאנט ער אינגאנצן נישט, און ער דערמאנט נאך אויכעט כ"ג טבת, וואס טוט זיך דא? במילא מוז מען צוקומען צו, מוז מען זאגן אז בענינינו, אז דא ליגט עפעס באהאלטן פונעם רעבן צמח צדק, וואס האט א שייכות צו פרשת שמות, די הסתלקות פון פון דעם אלטן רעבן. דארף מען געפינען וואס איז דער קשר צווישן זיי ביידע. בפרט אז דער גענויער זמן ההסתלקות איז געווען, ווי דער צמח צדק שרייבט כחצות שעה י"א, געווען עלף דרייסיג ביינאכט, וואס בנוגע כמה דינים ועניינים איז דאך באוואוסט, האבן דאך כידוע די שעות פון מוצאי שבת קודש פאר חצות הלילה א שייכות צו שבת, איז עס במילא א באזונדער באווייז אויף דער שייכות פון דער הסתלקות צו פרשת שמות דווקא. דער רבי לייגט צו נאך א ראיה צו דעם אז מען זעהט דאך אז דאך גיבט דער צמח צדק נאך מדגיש ווען ס'איז געווען פונקט אז ס'איז געווען עלף דרייסיג, עלף דרייסיג האט נאך א שייכות מיט שבת, דא איז זאכן וואס רעדן פון מסתמא פון תחנון וואס מ'זאגט ביי קרישמע שעל המיטה מיט די אלע אנדערע זאכן איז ביז חצות האט עס נאך א שייכות צו שבת, ממילא מוז מען טרעפן עפעס וואס האט צו טון מיט דעם ענין פון שבת פרשת שמות מיט די פרשה פון שמות. אות ב', וועט דער רבי זאגן אז מ'וועט עס פארשטיין אין דעם חילוק פון פרשת שמות מיט ויגש און ויחי און וארא און בא, ווען מ'וועט זען דעם חילוק פון די פרשת שמות וועט מען קומען צו פארשטיין וואס דער צמח צדק האט דא מדגיש געווען אז ס'איז געווען די הסתלקות מיט די שייכות מיט פרשת שמות. אות ב', דער תוכן פון פרשת שמות איז גלות ושעבוד מצרים. פשוט, וואס אין פרשת שמות? אלץ רעדט זיך דארט וועגן דעם ענין פון גלות און שעבוד מצרים. אין די פרשיות וואס פאר פרשת שמות, ויגש און ויחי, רעדט זיך וועגן דעם זמן פון פאר שעבוד מצרים. הגם ס'איז שוין געווען די ירידה אין מצרים, שוין געווען א ירידה אין מצרים, אבער פון דעסטוועגן איז נאך געווען פאר דעם ענין פון די, פון דעם שעבוד. כמאמר חזל, דער מדרש אין שמות רבה זאגט, כל זמן שהיה אחד מהם קיים, אונו לא שעבדו המצרים בישראל, באוואוסט אז לוי איז געווען דער לעצטער פון די שבטים וואס איז אוועקגעגאנגען, און נאך וואס די שבטים זענען אוועקגעגאנגען האט זיך אנגעהויבן דער שעבוד, איז כל זמן זיי האבן געלעבט איז אין ויגש און ויחי איז נאך נישטא אינגאנצן דער ענין פון די שעבוד מצרים, לאידך, אין די פרשיות וואס נאך, שמות, פרשת וארא און פרשת בא, הגם אז אויך אין זיי ווערט גערעדט וועגן די תקופת השעבוד פון אידן אין מצרים, איז ויגש ויחי איז פאר דעם שעבוד וארא און בא עס רעדט זיך דארט וועגן דעם שעבוד פון דעסטוועגן זען זיך שוין אן אין פרשת וארא די צייכנס אויף דעם אנהייב פון דער גאולה אין וארא שוין זעט מען שוין הייבט מען שוין אן זען די ענין פון די גאולה וואו זעט מען גאולה דארטן דאך געפערליך דארטן מיט דעם שעבוד די אותות ומופתים וואס דער אויבערשטער האט באוויזן און די מכות וואס ער האט געבראכט אויף די מצרים. מען זעט אין פרשת וארא הייבט זיך שוין אן די מכות, און מען זעט שוין דארטן וואס ס'טוט זיך, איז שוין דארטן דא און ס'באווייזט זיך שוין דער אנהייב פון דעם ענין פון גאולה, אויך דער שעבוד גופא איז דאן איז דאן געווארן גרינגער, ווען ס'איז אנגעהויבן קומען די מכות, ווען ס'איז אנגעהויבן קומען די מכות איז געווארן יעמאלט איז געווארן גרינגער די עבודה אין מצרים, און נאכמער. חזל זאגן, דער רבי ברענגט אראפ די גמרא זאגט אין ראש השנה, אז בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, ארויסגיין פון מצרים איז געווען בט"ו בניסן, און ראש השנה איז שוין געווארן אויס עבודה, פון ראש השנה ביז פסח האט מען שוין נישט געארבעט, ס'האט זיך געענדיגט דער ענין פון שעבוד, זעען מיר אז אין וארא און אין בא איז שוין דא דער ענין פון מען זעט שוין דארטן דעם ענין פון די גאולה, אין הערה אכצן איז דא א גאנצע אריכות ווען דאס איז, צו ס'הייבט זיך אן פון פון מכת כינים צו מכת דם, ווען ס'האט זיך אנגעהויבן ווען ס'האט זיך אויפגעהערט אינגאנצן די עבודה פון די אידן אין מצרים, חזל זאגן אז בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, און על אחת כמה וכמה דאס איז אין וארא, על אחת כמה וכמה אין פרשת בא, וואו עס ווערט שוין דערציילט וועגן דער גאולה בפועל, אין סוף פרשת בא רעדט מען שוין וועגן די אידן אז זיי גייען ארויס פון מצרים. דאס האבן מיר יעצט פארשטאנען, דעם ויגש און ויחי איז אינגאנצן פאר דעם שעבוד, וארא און בא רעדט זיך שוין וועגן די ענין פון די גאולה, דאקעגן אין פרשת שמות איז אינגאנצן א אנדערע סארט זאך, וואס דער תוכן פון דער גאנצער סדרה באשטייט פון פרטים אינעם גודל וקושי השעבוד. גאנץ פרשת שמות רעדט זיך וועגן דעם קושי השעבוד, ביז צום דערציילן אין סוף פון דער סדרה אז פרעה האט גאר גוזר געווען לא תאספון לתת מ'זאל זיי נישט געבן קיין תבן, נאך וואס משה רבינו האט מיט אים גערעדט ער האט נאך געמאכט שווערער די ארבעט תכבד העבודה על האנשים און ביז אז אפילו משה רבינו האט געטענה'ט צום אויבערשטן מאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה פון ווען דו האסט מיר געשיקט און איך בין געקומען איז נאך געווארן נאך שווערער איז דער חילוק פון די פרשת ויגש און ויחי און וארא און בא זעט מען אין שמות שמות רעדט זיך אינגאנצן ביזן סוף ס'ענדיגט זיך שמות ענדיגט זיך מיט די טענה פון משה רבינו אז ס'איז נאך געווארן שווערער די עבודה די שמות איז דער ענין פון שעבוד. יעצט וועט מען פארשטיין וואס איז די שייכות פון דער הסתלקות פונעם אלטן רבי אין פרשת שמות מיט די מעשה וואס אין שמות רעדט זיך אלץ וועגן דעם ענין פון שעבוד מצרים, און דערמיט קען מען מבאר זיין בדרך אפשר די שייכות פון דער הסתלקות פון אלטן רבין צו פרשת שמות. מ'וועט פארשטיין וואס דער צמח צדק ווייזט אונז דא, און ער באהאלט דא עפעס א ענין אז ס'רעדט זיך דווקא וועגן דעם ענין פון שמות. און אז ער דערמאנט אויך כ ג כ ג טבת, אז שבת איז געווען כ ג טבת, ווייל ס'האט א שייכות צו דעם ענין פון שמות, וואס שמות איז געווען כ ג. ווי דערמאנט פריער, איז די הסתלקות פון אלטן רעבין געווען, ווי מ'האט אנגעהויבן די שיחה, בעת'ן געפינען זיך אין גלות, בלשון הצמח צדק, כשברחו מצרפתים, דאס איז דאך געווען די מחלוקת, די מלחמה איז דאך געווען צווישן פראנקרייך מיט רוסלאנד, דאס איז דאך די צרפת, זאגט דער צמח צדק, כשברחו מצרפתים, והיה מטולטל עד ביאתן לפיענע וכו'. ביז זיין אנקומען אין פיענע, און מיט די אלע פרטי הטילטול והייסורים ווערן באשריבן אין א בריוו פון מיטעלן רעבן. ס'דא א בריוו פונעם מיטעלער רעבן וואס דארטן דערציילט ער דעם גאנצן ענין פון די טילטולים, ווי מ'איז געפארן מיט די אלע זאכן, זייער אסאך אינטערעסאנטע זאכן וואס איז געווען ווען זיי זענען אנטלאפן, דער אלטער רבי האט געהייסן צוריק גיין, ער האט פארגעסן עפעס דארטן, ער האט נישט געוואלט אז נאפאליאן זאל עפעס האבן א שייכות וואס איז שייך צו אים, די מינוט וואס ער וועט האבן עפעס פון צדיק קען עס האבן א השפעה אז ער זאל געווינען, און מען האט געפונען דארטן פאנטאפל, און דערנאך האט דער אלטער רבי געהייסן נאך וואס מען האט געפונען די פאנטאפל, פארברענען די שטוב, און און ער איז אנטלאפן פון דארטן, איז געווען א פרשה פרטי טילטול און יסורים וואס האט זיך געוואלגערט מיט די מיט די וועגענער, און ס'האט גענומען צייט ביז מען איז אנגעקומען אין דעם כפר פיענע וואס דארטן איז געווען די הסתלקות, נאך צו מדגיש זיין אז נאך וואס דער אלטער רבי איז נסתלק געווארן אין כפר פיענע, האט מען אים גענומען און דער דער דער מנוחתו כבוד דער פלאץ פון דעם פון דעם אוהל מיט דעם אלע זאכן וואס דארטן איז דא איז דאס געווען איז דאס אין די שטאט האדיטש אות ג' יעצט דארף מען טרעפן וואס איז די שייכות מיט דעם אלטן רעבן וואס וואס מען זעט דא זעהן מיר שוין אז די הסתלקות פון דעם אלטן רבי'ן איז געווען ווען ער איז געווען אין גלות אנטלויפנדיג פון די צרפתים און ער איז אנגעקומען אין כפר פיענע און דארטן איז ער געווען אין גלות פון וואו ער איז אנטלאפן פון זיין שטוב און דארט איז געווען די הסתלקות וואס רעדט מיר אין פרשת שמות דעם ענין פון גלות וואס רעדט מיר דעם אלטן רבי'ן ער איז געווען אין גלות יעצט וועט מען ארויסברענגען די נקודה מער בפרטיות וואס דאס מיינט. אות ג', ס'איז ידוע. וואס דער בעל הילולא שרייבט וועגן דעם ענין פון הילולא והסתלקות, דער אלטער רבי אליין שרייבט וועגן דעם ענין פון הילולא והסתלקות, אז דעמאלט זענען עולה למעלה כל מעשיו ותורתו ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו, אין אגרת הקודש סימן זך ברענגט זאגט דער אלטער רבי, אז בשעת ס'קומט דער ענין פון הסתלקות ווערט צוזאמען געקליבן יעמאלט אלע מעשים און אלע תורות און די עבודה וואס ער האט געטון ווערט צוזאמען געקליבן און ס'עולה למעלה אין דעם טאג פון די הסתלקות, און ס'ברענגט אראפ דער ענין פון ישועות ווי דער לשון געווען פריער ווי געזאגט, ס'ברענגט אראפ מאיר חסד השם מעולם עד עולם על יראיו ופועל ישועות בקרב הארץ. דער אלטער רבי שרייבט אליין וועגן דעם ענין פון הסתלקות כל מעשיו ותורתו ועבודתו אשר עבד בו כל ימי חייו, און דאס ווערט מתגלה ומאיר בבחינת גילוי מלמעלה למטה בעת פטירתו וואס דאס איז געשען אין סימן כ ח אין איגרת הקודש. ווערט מתגלה און ס'קומט ארויף און צו פועל בקרב הארץ. וויבאלד אז יעדע געשעעניש איז דאך בהשגחה פרטית, יעדע זאך וואס ס'טרעפט אין די וועלט איז השגחה פרטית, און על אחת כמה וכמה א זאך וואס פאסירט מיט א צדיק ונשיא הדור, איז דערפון פארשטאנדיג אז דאס וואס דעם אלטן רבינ'ס הסתלקות איז געווען אין גלות, איז דאס א באווייז אויף דעם קשר און פנימיות'דיגער שייכות צווישן מעשיו ותורתו ועבודתו פונעם בעל ההילולא וועלכע זענען עולה ומתגלה ומאיר בעת די הסתלקות, מיט דער מעלה פון דער עבודה אין זמן הגלות דווקא. זייער זייער פשוט, דער אלטער רבי אליין זאגט אז בשעת די הסתלקות ווערט יעמאל ווערט יעמאל דמייס כל מעשיו ותורתו ועבודתו, אשר עבד כל ימי חייו, ווערן נתקבץ און זיי גייען עולה למעלה און ברענגען אראפ השפעה, וואו איז דאס געווען? דאס איז געווען אין גלות, מוז מען זאגן אז ס'האט א שייכות מיט דעם ענין פון גלות. פון ווען עס איז נתגלה געווארן דער אלע ארבעט פון דעם אלטן רעבן וואו איז דאס געווען אין גלות מוז מען טרעפן א שייכות מיט דעם ענין פון גלות מיט דער מעלה פון דער עבודה אין זמן הגלות דווקא דאס וואס קומט אונז ווייזן און דערפון איז אויך נשתלשל געווארן אין גשמיות אז זיין הסתלקות איז געווען אין גלות כפשוטו מוזן טרעפן, עס מוז זיין א קשר, און דער רבי זאגט דעם לשון א פנימיות'דיגער שייכות צווישן מעשיו, וואס דעמאלט ווערן זיי נתקבץ, וואו ווערן זיי נתקבץ? דווקא אין גלות, מוז מען טרעפן א שייכות מיט דעם ענין פון גלות. ויש לומר, יעצט וועט מען פארשטיין וואס דאס איז, אז דאס איז אויך דער טעם וואס דער לעצטער חג הגאולה פון י ט כסלו, וואס דער אלטער רבי האט געפראוועט בחיים חיותו בעלמא דין, איז געווען אין דעם גלות ארט פון זיין הסתלקות. יעצט וועט זיין פארשטאנדיג, י ט כסלו וואו איז ער געווען? איז ער געווען אין גלות, ער איז נישט געווען אין ליאדי, דער גלות איז געווען אין דעם גלות ארט פון זיין הסתלקות, ווארום, ווי דערמאנט פריער, דברי הצמח צדק, איז ביאתן לפיענע געווען ערב שבת אנהייב שיחה, ערב שבת וישלח, וואס דאס איז געווען פאר יו ט כסלו, וועט ווערן פארשטאנדיג פארוואס ווי דער אלטער רבי דעם לעצטן יו ט כסלו האט ער געפראוועט דווקא אין דעם פלאץ פון גלות, זיין זייער געשמאק פארשטאנדיג, דער רבי לייגט נאר צו אין הערה פֿיר און צוואַנציק וצריך עיון, אין די רשימות פון פריערדיגן רעבן וואס ווערט געדרוקט אין ספר התולדות פונעם אלטן רעבן שטייט אז ער איז אנגעקומען אין כפר פיענע ביום השישי ח' טבת, ח' טבת איז דאך שוין נאך יו ט כסלו, אבער דער רבי זאגט אולי הוא טעות המעתיק, דער וואס האט מעתיק געווען פון פריערדיגן רעב'ס רשימות האט געמאכט א טעות און עס איז געווען טאקע ווי דער צמח צדק שרייבט ערב שבת וישלח פאר יו ט כסלו. און דער רבי זאגט אז אפילו לויט דעם איז זיכער פון דעסוועגן איז איז איז יו ט כסלו הגם אז יו ט כסלו איז ער נישט געווען אין אין אין כפר פיענע אבער ס'נאך אלץ געווען גלות ממקומו וואו איז געווען מקומו אין ליאדי איז ער פארט געווען אין גלות וואס איז דער אויפטו וואס איז געווען דעם לעצטן יו ט כסלו איז ער געווען דווקא אין דעם ענין פון גלות דער רבי ארויסברענגען אז יו ט כסלו דאס איז די נקודה העיקרית פון דעם אלטן רבי'נס עבודה וואו איז געווען די נקודה העיקרית אין יו ט כסלו, וואו האט ער פארברענגט יו ט כסלו? אין גלות, וואו איז געווען די הסתלקות? אין גלות, וועט מען זען דעם קשר פון די עבודה וואס דער אלטער רבי'ס נקודה איז ווי א איד דארף דינען דעם אויבערשטן אין גלות, וואס איז די מעלה פון די עבודה אין גלות, און די שייכות צו פרשת שמות, פרשת שמות רעדט זיך אלץ וועגן דעם ענין פון גלות און אלץ וועגן שעבוד. אין ווארום וויבאלד יו ט כסלו, וואס יו ט כסלו איז דאך דער ראש השנה לחסידות, ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין איגרת הקודש פונעם רבי'ן נשמתו עדן, ס'איז געדרוקט אין די מבוא צו קונטרס ומעיין, זאגט דער רבי נשמתו עדן אז יו ט כסלו איז ראש השנה לחסידות, איז די נקודה התיכונה פון מעשיו ותורתו ועבודתו פונעם בעל ההילולא, איז געווען אין יו ט כסלו. דער רבי זאגט אין הערה זעקס און צוואַנציק, בפרט על פי הידוע וואס שטייט אין תורת שלום פונעם רבי'ן נשמתו עדן, דעיקר הענין דיפוצו מעינותיך חוצה הותחל לאחרי הגאולה דיו ט כסלו, וואס איז באוואוסט מ'האט שוין גערעדט אפאר מאל וועגן דעם, דער באוואוסטע ווארט, פאר פטרבורג און נאך פטרבורג, נאך פטרבורג האט זיך אנגעהויבן אינגאנצן אנדער סארט אופן אין דעם ענין פון תורת החסידות און מגלה זיין תורת החסידות, און ווי באוואוסט אז ער האט געזאגט ווען דער בעל שם טוב און דער מגיד זענען געקומען מבקר זיין אין אין אין קעלער וואו ער האט געזעצן דארטן אין לענינגראד זענען אין יעמאלט האט עס געהייסן פעטערבורג זענען זיי געקומען מבקר זיין און עס איז אינטערעסאנט אז דער רבי נשמתו עדן און זאגן אז עס איז געווען פשוט א ביקור פשוט בגשמיות דער בעל שם טוב מיט די מגיד זענען געקומען בגשמיות צו אים מבקר זיין ווי ס'ווערט דערציילט די מעשה אז דער מיטעלער פריערדיגער רבי איז געווען דארט אין א ביקור אין דעם קעלער און דער רבי רשב האט אים געפרעגט, האט געפרעגט זיין זון דעם פריערדיגן רבין, צו ס'איז דארטן דא אין דעם צימער וואו ער איז געזעצן, צו ס'איז דא פלאץ פאר דריי מענטשן דארטן. איז יעמאלט האט ער געזאגט אפשר זאל ער אויפהערן, האבן זיי געזאגט ניין, מ'דארף ממשיך זיין אסאך אסאך מער ווי ס'איז געווען, ממשיך זיין און נאך אין א אנדער סארט אופן ווי ס'איז געווען ביז יעמאלט. ממילא איז די נקודה התיכונה פון מעשה ותורת ועבודת בעל ההילולא איז פארבונדן מיט ראש מיט יוט כסלו, וואס דאס האט א פארבונד מיט מעלות העבודה אין זמן הגלות, כנזכר לעיל, דערפאר איז אויך זיין לעצטער יוט כסלו, וואס דאס מיינט במילא דער העכסטער עילוי פון דעם יום נעלה בתקופת חייו בעלמא דין, דער יוט כסלו, ס'געווען דער לעצטער יוט כסלו, ס'געווען דער לעצטער יוט כסלו, דאס איז געווען דער העכסטער וואס ס'קען זיין. וואו זעט מען אז ס'געווען דער העכסטער? זאגט דער רבי קלארע ווערטער, שטייט אז וויבאלד אז בכל שנה ושנה יורד ומאיר אור חדש ומחודש שלא היה מאיר עדיין מעולם. שטייט אין איגרת הקודש סימן י ד אז יעדן ראש השנה איז דא ראש השנה ביינאכט איז דא דער ענין פון ווי די וועלט איז פארחלישט און דערנאך בשעת ס'קומט ראש השנה בייטאג מען געווען פון תקיעת שופר און אמרו לפני מלכיות מען ברענגט דעם אייבערשטן אז ער זאל וועלן זיין א אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם מען איז ממליך דעם אייבערשטן אויף די גאנצע וועלט און ספעציעל אויף די אידן יעמאלט קומט אראפ א נייער אור אויף דעם גאנצן אויף דעם גאנצן יאר זאגט דער אלטער רבי אז יעדן יאר קומט אראפ א אור וואס איז נישט געווען די זעלבע זאך איז אויכעט ראש השנה יו ט כסלו יעדן יו ט כסלו קומט אראפ א אור עס איז געקומען דער לעצטער יו ט כסלו וואס איז אראפגעקומען דער גרעסטער אור וואס דער אלטער רבי האט געהאט ביז יעמאלט אין אלע יו ט'ס כסלו'ן, וואו איז דאס געווען? דווקא אין גלות איז דאס געווען, אין גלות, און נאך מער, אין דעם זעלבן גלות ארט, נישט סתם גלות, נאר אין דעם זעלבן גלות ארט וואס איז געווען זיין הסתלקות, ווייל דעמאלט שטייען אלע זיינע מעשיו ותורתו ועבודתו בתכלית השלימות כנזכר לעיל, איז די נקודה פון זיין לעבן, די נקודה וואס איז געווען דער ענין פון יוט כסלו וואס איז ראש השנה לחסידות, עס האט געביטן דעם גאנצן ענין פון די וועלט, עס האט געביטן דעם גאנצן ענין פון חסידות מיט אלס, איז דאס געווען דווקא דארט אין דעם גלות אין דעם פלאץ וואו ער איז נסתלק געווארן. אות ד'. יעצט וועט דער רבי אריינגיין טיפער אונז מסביר זיין וואס איז די שייכות מיט דעם ענין פון וואס יעמאלט ווערט ווערט ווערט מצטרף וואס ווערט צוזאמגעקליבן אלע זיינע זאכן וואס ער האט געטון בשעת די הסתלקות וואס פאר א שייכות האט דאס מיט דעם ענין פון גלות וואס ס'ווייזט אונז אויף די עבודה פון א אידן אין גלות דער רבי מסביר זיין אין אות ד' וועט מען עס פארשטיין. לאחר מען וועט מבאר זיין דעם ענין הנל, אז דער תוכן פון פרשת שמות איז גלות און שעבוד מצרים, דאס הייסט מסביר זיין וואס איז דער ענין פון פרשת שמות, וואס איז דער ענין פון גלות און שעבוד מצרים, לויט דעם וועט מען פארשטיין די שייכות פון דעם וואס ס'ווערט יעמאלט נתקבץ אלע עבודה וואס האט געטאן דעם גאנצן לעבן, און דווקא אין גלות. שוין גערעדט פיל מאל אז דער נאמען פון א סדרה דריקט אויס מיט זיך דעם אינהאלט פון דער גאנצער סדרה. יא, דער נאמען פון די סדרה דארף ארויסברענגען דעם תוכן פון די גאנצע סדרה. אויב אזוי זאגט דער רבי איז עס נישט פארשטאנדיג אין אונזער ענין. דער רבי ברענגט צוויי דריי שווערע שאלות אויף דעם ענין פון דעם נאמען פרשת שמות. דאס וואס דער ווארט שמות אנטהאלט אין זיך איז לכאורה היפך פון דעם ענין פון גלות מצרים. מען האט ערשט געזאגט אז דער גאנצער ענין פון פרשת שמות איז די גאנצע שמות רעדט זיך וועגן דעם גלות. ביז צום סוף רעדט זיך גאר ס'איז געווארן נאך שווערער דער גלות, משה רבינו האט געזאגט למה הרעותה. שמות, אויב דו זאגסט אז שמות איז די תוכן פון די גאנצע פרשה, שמות איז גאר אינגאנצן פארקערט. וואו זעט מען אז שמות איז אינגאנצן פארקערט? זאגט דער רבי ווייל, דריי שאלות, א', חזל זאגן, ווי פריער דערמאנט, אז כל זמן שהיה אחד מהם קיים, מאותן שירדו למצרים, לא שעבדו המצרים בישראל, כל זמן ס'האט געלעבט איינער פון די אלע וואס זענען אראפגעקומען אין מצרים, ווי מ'ווייסט און שוין דערמאנט פריער דאס איז געווען דער, דער לעצטער איז געווען לוי וואס ער איז געווען פון יורדי מצרים, ווען ער איז נסתלק געווארן האט זיך אנגעהויבן דער שעבוד. קומט דאך אויס אז דער ענין פון שמות בני ישראל הבאים מצרימה האט גאר נישט דערלאזט דעם שעבוד פון מצרים, איז דאך עס פונקט פארקערט, דו ווילסט מיר זאגן אז פרשת שמות רעדט זיך אינגאנצן וועגן דעם ענין פון גלות ושעבוד, איך זע דאך גאר אז ס'איז פונקט פארקערט, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, כל זמן זיי האבן געלעבט איז נישט געווען קיין גלות און נישט געווען קיין שעבוד, א געוואלדיגע שווערע שאלה, וואסערע שייכות האט שמות מיט דעם ענין פון פון דער תוכן פון די פרשה אז ס'רעדט זיך וועגן שעבוד און גלות? ב. א צווייטע שאלה, אויך די באזונדערע הדגשה פונעם ווארט שמות גופא, דאס וואס דער אויבערשטער האט זיי נאכאמאל געציילט בשמותם, שטייט ואלה שמות בני ישראל, דאך קען שטיין ואלה בני ישראל אשר הבאים מצרימה, נאר די תורה איז מדגיש ואלה שמות בני ישראל, ווידער נאכאמאל ציילט ער זיי בשמותם, ראובן שמעון לוי ויהודה די אלע שבטים איז דאך געווען רשי זאגט אויפן ארט להודיע חיבתן וואס איז דער היפך פון גלות וקושי השעבוד פון די אידן וועגן וועלכע ווי עס דערציילט זיך אין דער פרשה ווען מען רעדט וועגן דעם ענין פון גלות יעמאלט זעט מען דאך נישט ארויס דעם ענין פון חיבתן רשי זאגט אז ואלה שמות בני ישראל אז מנאן נאכאמאל געציילט זיי מנאן בשמותן אז ער האט געציילט מיט די נעמען להודיע חיבתן דערפאר ציילט ער זיי מיט די נעמען, וואס האט א שייכות צו דעם ענין פון שעבוד וגלות, דאך איז פונקט פארקערט. ג. נאך א שאלה, די שמות זענען גאר די שמות אליין, וואס עס שטייט ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ראובן שמעון לוי ויהודה, מיט אלע שבטים, כמאמר חזל, דער מדרש זאגט אין ברי אין שמות רבה, על שם גאולת ישראל נזכרו כאן, זיי ווערן גאר דערמאנט אויף דעם ענין פון גאולה, אט וואס האט א שייכות צו דעם ענין פון גלות מיט שעבוד. איז איז נישט מובן איז דאך אין שמות איז דערין די גאנצע פרשה רעדט וועגן שעבוד וואס א שייכות האט צו ברענגען זייערע נעמען וואס זייערע נעמען ווייזט אויף גאולה און דער מדרש ברענגט אראפ דארטן אז ראובן איז שטייט א פסוק ראה ראיתי את את עני עמי דער אייבערשטער האט געזען ער וויל זיי אויסלעזן שמעון וישמע אלקים את נאקתם שמעון איז וישמע ראובן איז ראה זען מיר דארט אז די נעמען איי ביי זיי דאך אזוי איז דא דריי שאלות אויף דעם ווי קען עס זיין אז פרשת שמות רעדט זיך אלץ וועגן דעם ענין פון גלות מיר זען גאר גאר פונקט פארקערט אות ה' אות ה' דער רבי צוקומען וועט אפשר מסביר זיין די מעלה אין עבודת השם אין גלות און דורך דעם וועט ווערן אלץ פארשטאנדיג. אות ה'. וביאור הענין, מ'עט מקדים זיין דעם ענין פון שמות, לויט דעם וועט מען פארשטיין אלץ מ'עט פארשטיין צוריק דעם וואס דער אלטער רבי דעם קשר פון אלטן רבי מיט פרשת שמות, און צום סוף דער רבי גאר ארויסברענגען אויכעט אז אז אפילו אז דער צמח צדק דערמאנט נישט וארא אבער עס איז דאך פארט געווען מוצאי שבת וואס איז שוין שייך צו פרשת וארא, דורך שמות קומט מען צו צו וארא. אות ה', וביאור הענין, ס'איז ידוע אז דער עילוי אין דער עבודה פון זמן הגלות באשטייט דערין, וואס איז דער עילוי אין די עבודה פון גלות? וואס דווקא דעמאלט ווערט אנטפלעקט דער כח המסירות נפש פון א אידן, דווקא אין גלות, דווקא ווען מען לאזט אים נישט, און ס'איז דא די אלע זאכן וואס שטערט צו דינען דעם אויבערשטן, ווערט דעמאלט נתגלה דער כח פון מסירות נפש. וואס טוט דאס? וואנעט נעמט זיך דער כח פון מסירות נפש ביי א אידן, וואס נעמט זיך פון בחינת יחידה שבנפש, ס'דאך דא די פינף דרגות פון נפש רוח נשמה חיה יחידה, מסירות נפש נעמט זיך פון די דרגה פון די העכסטע דרגה פון יחידה, וואס איז יחידה? עצם הנשמה, דער עצם הנשמה, ווארום דער כח פון יחידה שבנפש, וואס ווי געזאגט פריער דאס איז עצם הנשמה, דריקט זיך אויס בעיקר דארט און אין דעם מצב וואו עס פעלט דער באנעם און הרגש פון אלוקות מצד די כוחות הגלויים פון דער נשמה. בשעת ס'פעלט דער ענין פון די נשמה זאל האבן די כוחות הגלויים און ס'זאל זיין יעמאלט דער באנעם און הרגש פון אלוקות, ס'איז א העלם והסתר, ס'איז א גלות, מ'לאזט נישט דינען דעם אייבערשטן, ס'איז דא פראבלעמען פון אלע זייטן, ס'איז דא, יעדער איינער ווייסט די פראבלעמען וואס ער האט אין די וועלט, און ס'איז דא זאכן וואס ס'שטערט צו די עבודה, מיט אלע זאכן, איז יעמאלט ווערט אויסגעדריקט דער ענין פון עצם הנשמה. די התקשרות באלוקות איז דעמאלט נישט אזוי דורך די כוחות הגלויים, נאר מצד דעם עצם פון א אידן. בשעת א איד ארבעט אין א אופן און א מצב, ס'פעלט דער ענין פון הרגש פון אלוקות מיט אלץ, פעלט דער ענין פון כוחות הגלויים, דעמאלט קומט מען צו צו דעם ענין פון בחינת יחידה ביז דעם ענין פון מסירות נפש. און דערפאר, די רבי וועט ארויסברענגען די געשמאק דעם חילוק פון די עבודה אין בית המקדש און די עבודה ווען ס'איז דער ענין פון גלות. אינעם זמן ווען דער בית המקדש איז קיים און אלוקות איז מאיר בגילוי, איז אויך די עיקר עבודה פון אידן געווען מצד די כוחות הגלויים, מען זעט אלוקות, מען זעט אלץ וואס ס'דארף צו זיין, און מען קוקט ארויף מען זעט די ניסים וואס ס'טוט זיך אין בית המקדש מיט אלע זאכן וואס ס'טוט זיך דארטן, איז די עבודה איז מצד כוחות הגלויים, איך זע, דין איך דעם אייבערשטן. זיי האבן דערהערט אלוקותו יתברך אין די כוחות פנימיים וגלויים פון שכל און מידות, זיי האבן עס געזען מיטן שכל און זיי האבן עס געזען אינעם הרגש, וויבאלד דאס איז אן עבודה שעל פי טעם ודעת והרגש, דאך א זאך וואס זיי זעהן און זיי פארשטייען איז דעריבער נישט נרגש אין דער עבודה דער כח פון יחידה, וואסערע עבודה זעט מען יעמאלט? די עבודה פון שכל ומידות, די עבודה פון פארשטאנדיג, די עבודה פון גילוי, דווקא אין זמן הגלות ווען דער אור אלוקי איז בהעלם והסתר, יעמאלט זאגט דוד המלך אין תהילים אותותינו לא ראינו ולא אתנו יודע עד מה מ'זעט נישט קיין אותות ומופתים און מ'ווייסט גארנישט מיר פארשטייען גארנישט און עס זענען דא העלמות והסתרים ונסיונות אויף דער עבודה פון תורה ומצוות וואס טרעפט יעמאלט דווקא דאן ווען און ווייל ס'פעלט די ווירקונג פון די גילוי'דיגע כוחות הנשמה. די גילוי'דיגע כוחות הנשמה זעהן נישט, ווערט נתעורר דער כח פון יחידה שבנפש צו שטארקן זיך אויף די שוועריגקייטן און שטארקן זיך אויף די נסיונות, אויף קיום התורה ומצוות, פון וואנט? מצד דעם עצם ההתקשרות פון אידן צום אויבערשטן, וואס איז דאס יעמאלט? יעמאלט איז דאס דער ענין פון עצם הנשמה. דער רבי לייגט צו די געשמאקע חילוק פון די עבודה פון אין זמן פון בית המקדש און די עבודה פון זמן הגלות. דער רבי לייגט צו אין הארה דרײַ און דרײַסיק ועל דרך זה איז דאס בכללות ירידת הנשמה למטה. בכללות ווען מען רעדט וועגן די נשמה אראפקומען למטה איז דאס בחינת גלות ממש, לשון פון אלטן רבי אין תניא פרק ל"ז, שדווקא על ידי עבודתו בגלות הגוף ונפש הבהמית, די נשמה דארף נישט האבן קיין תיקון, ס'קומט אראפ צו מתקן זיין דעם גוף ונפש הבהמית, און דעסטוועגן זאגט דער אלטער רבי, דורך די עבודה אין גלות, די נשמה איז אין גלות אין דעם גוף ונפש הבהמית, דער לשון, דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון פון תניא, בחינת גלות ממש, וואס ווערט יעמאלט? נתגלה שורשו העצמי, דורך דעם זיין אין גלות, וואס ווערט נתגלה? דער שורש און דער שורש העצמי פון די נשמה ווערט נתגלה, די נשמה האט א מורא'דיגע עליה פון ארבעטן אין דעם גוף, זעלבע זאך איז דער ענין פון גלות אויכעט. און דאס איז געווען דער ענין פון גלות מצרים און גלות בכלל, נישט נאר גלות מצרים, וואס דווקא דורך דעם איז געקומען צום אויסדרוק די עצמיות'דיגע התקשרות פון אידן צום אויבערשטן, דווקא אין מצרים, אין גלות, ווערט נתגלה דער עצם איד מיט די התקשרות מיט'ן אויבערשטן, און דאס איז געווען די הכנה צו מתן תורה.

זעהן מיר אז דער ענין פון מצרים האט ארויסגעברענגט די עצמות'דיגע התקשרות פון אידן צו דעם אויבערשטן, וואס אויך דער תכלית, און דאס האט געווען די הכנה צו מתן תורה, מ'האט געדארפט אדורכגיין מצרים צו קענען קומען צו מתן תורה, דער גאנצער ענין פון ווי דער אייבערשטער האט געזאגט משה רבינו בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את אלקים על ההר הזה, גלייך גיין צו מתן תורה. וואס אויך דער תכלית פון מתן תורה, וואס דער תכלית פון מתן תורה? איז צו ממשיך זיין אלוקות אין דברים גשמיים וועלכע זענען תחתונים, און דורך תורה ומצוות זאלן אויך זיי ווערן א דירה לו יתברך, ווייל דווקא אין דעם דריקט זיך אויס דער עצם פון תורה, דער עצם פון תורה וואו זעט מען עס? דווקא נאך מתן תורה, וואס איז די חילוק? די חילוק איז אז מען זעט אלעמאל באוואוסט אז ביז מתן תורה איז געווען דער ענין וואס די קיימו אבות כל התורה כולה, און ברענגט זיך אין קבלה און חסידות אז יעקב אבינו האט געהאט דעם ענין פון תפילין מיט די מקלות וואס ער האט געמאכט, די מינוט וואס ער האט געענדיגט איז די מקלות האט נישט געהאט אין זיך קיין קדושה, ס'איז געקומען מתן תורה, איז געווארן דער אויבערשטער האט אראפגעברענגט אז א איד קען נעמען א פעל פון א בהמה, מען מאכט דאס די הייליגסטע זאך וואס מיר האבן, מען שרייבט אויף דעם א ספר תורה, ס'איז די הייליגסטע זאך וואס קען זיין, און אז משיח וועט קומען מ'וועט קוקן אויף תפילין וועט מען זען די הייליגקייט פון דעם, מ'וועט קוקן אויף א ספר תורה וועט מען זען, היינט איז ליידער אין גלות זעט מען נישט מיט די מיט די אויגן די קדושה וואס איז דא אין ספר תורה, מיר גלייבן און מיר פילן און מיר גיבן אכטונג אויף דעם מיט אלס, אבער זאגן אז מען פילט דאס און מען זעט דאס איז זיכער איז זיכער נישט, דער אויפטו פון מתן תורה איז געווען אז ס'איז געווען וירד הוי' על הר סיני ואל משה אמר עלה, ווי דער מדרש ברענגט אראפ די משל אז ס'איז געווען א גזירה פון בני רומי לא ירדו לסוריה ובני סוריה לא יעלו לרומי, מתן תורה האט עס מבטל געווען, וואס האט עס מבטל געווען? אז מ'דארף אראפקומען דווקא אין תחתונים ממש, און דארטן פון ווי געזאגט פריער, מ'נעמט א פעל פון א בהמה און פון דעם מאכט מען די הייליגסטע זאך. סאו ווען ווען קען מען האבן דעם ענין פון עצם התורה, ווען ס'איז דא דער ענין פון גילוי פונעם עצם הנשמה. מיר וועלן זען אין אות ו' ווי דער רבי ברענגט אראפ דאס די שייכות צו דעם ענין פון גלות און פונעם אלטן רבי'ן. דער אויבנגעזאגטער ביאור אין דער מעלה פון עבודה אין זמן הגלות, ווי מ'האט ערשט געזאגט אז אין זמן הגלות דווקא ווערט נתגלה יחידה שבנפש, אז הגם ס'לייכט נישט דער אור אלוקי בגילוי, און דאך ווערט דווקא דעמאלט נתגלה דער עצם הנשמה, איז מרומז אין דעם ענין פון שמות. געוואלדיג! אין דעם ענין פון דעם ענין פון שמות אליין איז דאס מרומז אט דער ענין, אז דווקא אין גלות, דארטן ווערט נתגלה דער עצם הנשמה. טרעפט מען עס אין בית המקדש, איז דאס א ענין פון גילויים, איך זע, דין איך דעם אייבערשטן. מה שאין כן ווען עס איז דא דער ענין פון גלות און מען שטערט, רופט עס ארויס ביי דעם אידן דעם ענין פון יחידה שבנפש. דער רבי גייט עס מסביר זיין. אין דער שייכות פון א נאמען צום מענטשן, זייער געשמאק ארויסברענגען וואס איז א נאמען. די פרשה הייסט דאך שמות, נעמען. ער רעדט ארויס וואס מיינט נעמען, דורך דעם וועט ווערן פארשטאנדיג דער גאנצער ענין. אז אין נעמען איז דא צוויי, צוויי דרגות, איז דא צוויי, צוויי סארטן אופנים איז דא וואס א נאמען איז ביי א מענטש. אין דער שייכות פון א נאמען צו, צום מענטשן וואס טראגט דעם נאמען, געפינט מען צוויי קצוות. פון איין זייט זעט מען אז דער בעל השם צוליב זיך אליין נויטיגט זיך אינגאנצן נישט אינעם נאמען, אז איינער לעבט אליין אין א מדבר, איך דארף נישט האבן דעם נאמען, יעמאלט וואס דארף איך דעם נאמען? אז איך וואוין צווישן מענטשן דארף איך אז מען זאל מיר קענען רופן מיט דעם נאמען, מען נוצט עס נאר ווי א מיטל אז דער צווייטער זאל אים קענען רופן. דאס הייסט אז דער נאמען איז לכאורה בלויז אן אויסערליכע זאך בערך פונעם מענטשן, דער נאמען איז נישט איך, דער נאמען איז נאר א אויסערליכע זאך, אז איך וויל אז איינער זאל מיר רופן דארף איך האבן א נאמען, און דערפאר קען מען פון א נאמען נישט האבן קיין באגריף אינעם מהות פון דעם מענטשן וואס רופט זיך מיט דעם נאמען. ס'איז דא אזויפיל מענטשן וואס הייסן די זעלבע זאך, אז איך קען נישט וויסן, יעדער איינער האט אנדערע מוחין, יעדער איינער האט אנדערע שכל, יעדער איינער האט אנדערע מידות, יעדער איינער האט אנדערע סארט געשיקטע זאכן וואס ער קען, ער האט גוטע הענט, דער האט נישט קיין גוטע הענט, דער האט א גוטן קאפ, דער האט נישט, קען איך נישט זאגן אז איינער הייסט יענקל אדער איינער הייסט משה, ווייס איך פונקט וואס ער איז? זיכער נישט! און דערפאר קען מען פון א נאמען נישט האבן קיין באגריף אינעם מהות פונעם מענטשן וואס רופט זיך מיט דעם נאמען. והא ראיה. מ'האט געלערנט אמאל אין חסידות ס'איז זייער געשמאק, ס'איז פשוט געשמאק צו דערמאנען, אז מען קומט אריין אין שול און מען זעט אז ס'הענגט א מאנטל, אדער איינער האט איבערגעלאזט א פאר הויזן אין מקווה, מען גייט אריין מען זעט די הויזן, קען מען וויסן פון הויזן קען מען וויסן מער ווי פון א נאמען, לויט דעם רעקל קען איך זען צו עס איז א הויכער, צו עס איז א נידעריגער, צו עס איז א קורצער מאנטל, צו עס איז א דיקער, צו א גרויסע מאנטל, פון א נאמען קען מען גארנישט וויסן. איך זאג יענעם אז איך טרעף א מענטש און זאג אים דו ווייסט ווי דער הייסט? ער הייסט יענקל. איך מעג גארנישט געבן זאגן וואס ער איז, ווייל ס'איז דא אזויפיל סארטן יענקלעך אז עס גיט מיר גארנישט צו וויסן. והא ראיה, דער רבי זאגט עס קלאר דא, עס זענען פאראן מערערע מענטשן מיטן זעלבן נאמען, וואס אין זייער מהות קענען זיי זיין הפכיות'דיגע מן הקצה אל הקצה, זיי זענען גאר פארקערט איינער פונעם אנדערן, איינער איז א פיקח עצום און איינער איז א שוטה עצום, ווייל דער שם שפיגלט נישט אפ די מהות פון בעל השם, דער שם ווייזט נישט וואס דער בעל השם איז, נישט ווי דאס איז אינעם ענין פון אור וואס שפיגלט אפ די מאור און פון מציאות האור קען מען האבן א השגה אינעם מאור, דער רבי ברענגט די משל פון מאור און אור, אז איך גיי אריין אין א שטוב און איך זע אז ס'איז ליכטיג, און איך זע נישט פון וואו די ליכט קומט, יעדער מענטש וואס האט אביסל שכל קען זען צו די ליכט איז פון א פלארעסענט, צו די ליכט איז פון א רעגעלע באלב, און ער קען זען צו ס'איז ליכט פון א, איינער האט אנגעצינדן א קענדל, א ליכט, מען קען זען גלייך וואס דאס איז, מען גייט ארויס אין גאס קען מען וויסן, זען צו ס'איז ליכט פון די זון, צו ס'איז ליכט פון די לבנה, מען קען זען ס'הייסט אז דער דער אור שפיגלט אפ דעם מאור, מה שאין כן דער נאמען שפיגלט גארנישט אפ פונעם מענטש אינגאנצן, דאס איז פון איין זייט אז דער נאמען האט אינגאנצן נישט קיין שייכות צו דעם מענטש, און ס'ווייזט נישט ווער דער מענטש איז, און דעם נאמען דארף איך האבן נאר אז איינער זאל מיר קענען רופן מיט אלס, פון דער צווייטער זייט אבער איז ידוע אז דער נאמען פון א מענטשן האט א שייכות צום עצם האדם, געוואלדיג ווי דער רבי טוט ארויסברענגען פונקט ווי דעם ענין פון גלות. אין גלות איז דער ענין וואס איז נישט דא קיין ראי' באלוקות, דארטן רופט ארויס דער עצם, דא איז אויך די זעלבע זאך, פון איין זייט דער נאמען האט נישט קיין שייכות צו די מענטשן אליין, פון צווייטן זייט זעט מען א מורא'דיגע זאך אז ס'האט יא שייכות צום עצם האדם, דאס וועט געבן א געשמאק צו פארשטיין וואס דער ענין פון גלות איז. פון א צווייטער זייט אבער איז ידוע אז דער נאמען פון א מענטשן האט א שייכות צום עצם האדם, ווי ער איז העכער פון די כוחות הגלויים שלו, וואס די הוכחה, דער רבי זאגט קלאר, און די הוכחה דערויף בשעת מען רופט א מענטשן ביי זיין נאמען, גיט ער זיך א ווענד און א קער בכל עצמותו. איינער שטייט מיטן פנים אהין, און איך גיב א שריי זיין נאמען יענקל, דרייט ער זיך אויס אינגאנצן צו מיר, דער גאנצער עצם, דער גאנצער מענטש דרייט זיך אויס צו מיר. און דער רבי ברענגט נאך מער א ראיה, און נאך מער, ווען א מענטש חלש'ט, רחמנא ליצלן, וואס דאס מיינט אז דער חיות הנפש איז אין א מצב פון התעלמות, און איז אפגעטראגן פון גילוי בגוף, ווערט דער מענטש דערמינטערט, ווי וועקט מען אויף א מענטשן? דורך דעם וואס מען רופט אים ביי זיין נאמען, לכאורה, דער נאמען מיינט דאך גארנישט, און דעסטוועגן ווי וועקט מען אים אויף, פון איין זייט האט דער נאמען גארנישט, פון צווייטע זייט האט דער נאמען א שייכות צו דעם עצם פון דעם מענטשן, וואס דאס איז א באווייז אז דער שם האט א קשר און רירט אן אין עצם חיות הנפש, איך וועק אויף דעם חיות הנפש זאל צוריק אריינקומען אין א גע'חלש'טן מענטשן, און דערפאר האט ער בכח צו ממשיך זיין דעם חיות צוריק אין די כוחות הגוף. און דערין איז דא א מעלה אין שם לגבי אור, איז לכתחילה האבן מיר געזאגט אז שם מיט אור איז אור האט א גרעסערע מעלה וואס איך זעה ווער דער מאור איז, כ'קען זען צו ס'איז זון, כ'קען זען צו ס'איז לבנה, כ'קען זען צו ס'איז א ליכט, מה שאין כן אין שם קען איך נישט זען, און דא לויט דעם צווייטן אופן אז דער שם האט יא שייכות צום עצם, און ס'וועקט אויף א מענטש וואס איז גע'חלש'ט, האבן מיר א מעלה אין שם לגבי אור, ווייל כאטש פון אור קען מען וויסן דעם מאור. יא, ווי געזאגט פריער, אז איך זע די ליכט ווייס איך צו ס'איז פון די זון צו איינער, צו איינער האט א באטערי, צו איינער האט א א זאך וואס ער מאכט ליכט, יא, איך קען וויסן, פון דעסוועגן איז אור נישט ממשיך דעם עצם המאור, דער חלק פון די זון וואס דאס איז דער מאור, קומט קיינמאל נישט אראפ למטה, וואס איך האב נאך איז נאר דער אור נישט די מאור, מה שאין כן שם איז פארקערט, פון איין זייט איז ער גארנישט, פון צווייטן זייט האט ער א שייכות צו דעם עצם, און ער וועקט אויף דעם עצם ווען דער מענטש איז גע'חלש'ט. יעצט וועלן מיר פארשטיין די זעלבע זאך ווי דא, מיר פארשטיין וואס דער ענין פון גלות, גלות איז טאקע א ענין פון חושך, ס'איז א ענין פון פון פון זאכן ווי הלמות והסתרים ווי דער רבי האט פריער געזאגט אז ס'איז ס'שטערט ס'שטערט דעם ענין פון פון דאווענען און פון לערנען, ווי געווען דער לשון, יא, און עס זענען דא העלמות והסתרים ונסיונות אויף די עבודה פון תורה ומצוות, יעמאלט קומט ארויס דער עצם פון א אידן. דאס הייסט אז דער עצם פונעם אדם דריקט זיך אויס דווקא דארט וואו עס זעט זיך נישט קיין גילו'דיגע שייכות צום מענטשן, דער נאמען וואס איז נישט דער עצם פונעם מענטשן, דארטן זעה איך ארויס דעם עצם. לדוגמא ווי גערעדט פריערט אין דעם מעלת העבודה פון זמן הגלות, אז דער עצם פון א אידן ווערט נתגלה דווקא אין דעם העלם והסתר פון זמן הגלות, יעמאלט ארבעט ער מיט דעם ענין פון מסירות נפש, יעמאלט ווערט נתגלה יחידה שבנפש מיט אלס, מה שאין כן ווען ס'איז דא דער בית המקדש איז דא די אלע גילויים, איז די עבודה מצד גילוי, מצד הרגש און מצד שכל, אות זיין. יעצט קומען צו פארשטיין די שייכות צו דעם אלטן רעבן מיט דעם ענין פון די פרשה פון שמות. על פי כל הנל איז מובן דער קשר צווישן מעשיו ותורתו ועבודתו פון בעל ההילולא מיט דעם פרשת פון שמות, וואס שמות איז דער ענין פון גלות. ס'איז ידוע אז כשם ווי ס'איז דא די בחינת יחידה אין נפש האדם, יא, ווי דערמאנט פריער, יעדער איינער האט א דרגה פון יחידה, אזוי איז אויך פאראן בחינת יחידה אין תורה, תורה האט אויכעט דעם ענין פון יחידה, ס'דא תורת הנגלה און ס'דא פנימיות התורה, גופא דאורייתא און נשמתא דאורייתא, וואס איז יחידה אין תורה? תורת החסידות. און דער עיקר גילוי פון בחינת יחידה פון תורה איז אין חסידות חבד. וואו זעט מען ארויס דעם גילוי פון די יחידה וואס איז דא אין תורה איז אין חסידות חבד דווקא פארוואס ווי דער בעל ההילולא האט מגלה געווען און אראפגעטראגן תורת החסידות אין א אופן פון הבנה והשגה בכדי דורך דעם צו קענען פועל זיין אויך אויפן נפש הבהמית און חלקי בעולם. דער גאנצער אופן פון תניא און דער גאנצער אופן פון ליקוטי תורה און דער גאנצער אופן פון חסידות וואס איז נתגלה געווארן איז נתגלה געווארן אין א אופן וואס ס'קומט אראפ אין הבנה והשגה לכאורה זאכן וואס מ'קען נישט פארשטיין האט דער אלטער רבי אראפגעברענגט אין הבנה והשגה ביז צו מהפך זיין זייער מציאות מן הקצה אל הקצה, וואס דער תפקיד איז אז דער אייבישטער האט אראפגעשיקט א מענטשן אז ער זאל משנה זיין זיך, זיין נפש הבהמית, און אויכעט זיין חלקו בעולם, ווייל דווקא אין דעם דריקט זיך אויס דער עצם פון פנימיות התורה, און עצם פון פנימיות התורה וואו ער האט זיך עסאן, ווען ס'קומט אראפ למטה דווקא, און דווקא דא איז מען משנה אלץ וואס איז דא. דאס הייסט, כשם ווי ס'האט זיך פריער גערעדט ביי מענטשן, אז די התגלות פון יחידה, עצם הנשמה, איז דווקא ווען די כוחות הגלויים זענען אין א מצב פון העלם והסתר, יעמאלט קומט ארויס די יחידא שבנפש, יעמאלט איז שייך מסירות נפש, אז אלץ גייט ווי ס'דארף צו זיין איז נישטא קיין מסירות נפש, אזוי איז בנוגע בחינת יחידה אין תורה. די זעלבע זאך איז אין יחידה פון תורה אויכעט, אז זי ווערט נתגלה דווקא דאן ווען זי דארף אויפטון אין די מדריגות תחתונות פון נפש הבהמית וחלקו בעולם, יעמאלט ווערט נתגלה וואו און וואס די יחידה שבתורה איז, ווי דער פתגם פון בעל ההילולא. דער צמח צדק האט געפרעגט דעם אלטן רעבן, וואס איז דער ענין פון חסידות? ער האט געוואוסט אז חסידות איז א ענין פון א פון א פון שכל אלוקי, און מען רעדט וועגן אצילות, מען רעדט וועגן עולמות, מען רעדט וועגן צמצום מיט אלע זאכן האט ער פארשטאנען וואס דאס איז, האט ער אבער געפרעגט וואס איז דער ענין פון חסידות? האט אים דער אלטער רבי געענטפערט, כל עניין החסידות לשנות טבעיות מדותיו, מ'זאל משנה זיין די מידות, די מידות פון א מענטשן איז איז דאך אמאל וואס נישט קיין גוטע מידות, דער גאנצער רצון פון חסידות איז צו משנה זיין טבע מדותיו, אראפקומען למטה דא און דאס משנה זיין. און דאס איז די נקודה משותפת, יעצט וועט מען פארשטיין די נקודה משותפת פונעם אלטן רעבן, פון מעשיו ותורתו ועבודתו, פון בעל ההילולא מעלת העבודה אין זמן הגלות ווי די הסתלקות איז דאך געווען אין גלות דארטן, און ביידע טוט זיך אויף, אין ביידע טוט זיך אויף די התגלות פון בחינת יחידה, סיי אין גלות און סיי דורך חסידות ווערט אויפגעטון דער ענין וואס מען איז מגלה דעם עצם, אין ביידע טוט זיך אויף די התגלות פון בחינת יחידה דווקא אינעם ארט וואס איז מושלל פון גילוי אור. ווייל אין גלות יעמאלט ווערט נתגלה דער עצם הנפש, און די זעלבע זאך אויכעט ווען מען לערנט חסידות וואס דאס איז תורת החסידות יחידה שבתורה, וואו ווערט דאס נתגלה? אז ס'זאל אראפקומען און מהפך זיין די מענטשן, מהפך זיין זיינע שלעכטע מידות, און מהפך זיין ווי דער רבי זאגט פריערט, אז ס'איז מהפך זיין זייער פועל זיין אויפן נפש הבהמית און חלקו בעולם, דווקא דא למטה אין עולם הזה. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה איין און פֿערציק, להעיר מתורת שלום, המקום שבחר לו למושב, וואו דער אלטער רבי האט זיך אויסגעקליבן וואו ער זאל גיין, איז פינה שממה, א וויסטער פלאץ, ולא ידעו ממציאות אור כלל כו'. זעען מיר אז וואו איז געווען דער הסתלקות, וואו איז געווען דער לעצטער י"ט כסלו פון אלטן רעבן, דווקא אין אזא פלאץ. אות ח'.

דער ביאור אין דעם שני אור מיינט ווי דער בעל שם טוב האט געזאגט, ברענגט זיך אין ליקוטי דיבורים פון פריערדיגן רעבן, אז דער בעל שם טוב האט געזאגט וועגן דעם אלטן רעבן אז ער וועט באלייכטן די וועלט מיט צוויי ליכטיגקייטן, מיטן שלחן ערוך און מיט ספר התניא מיט חסידות, די ליכט פון תורת הנגלה און די ליכט פון תורת הנסתר. און דער אויפטו פון שניאור אין איין ווארט, זיין נאמען איז נישט שני אור, ס'איז איין ווארט, שניאור. שניאור אין איין ווארט איז, אז ביים אלטן רעבן איז געווען דער שלימות'דיגער חיבור פון נגלה און נסתר, ביז זיי זיינען געווארן לאחדים ממש. לכאורה איז דאך אלעמאל ווייסט מען אז ס'איז דא א ענין פון נגלה דתורה, ס'איז א ענין פון נשמתא דתורה, פון נסתר דתורה. דער אלטער רבי האט אויפגעטאן אז ביי אים איז געווען שניאור, ביידע אורות, די נגלה און די חסידות איז געווען, איז געווארן איין זאך. וואס דער כח אויף דעם איז געקומען דערפאר וואס ער האט ממשיך און מגלה געווען דעם עצם פון מהות התורה, יחידה שבתורה, ווי איז דאס געווארן? אז איך לערן, אויף בשעת איך לערן דעם ענין פון גמרא, און איך לערן דעם ענין פון חסידות, איז טאקע גמרא איז איין זאך, און חסידות איז א צווייטע זאך, לכאורה חס ושלום זאגן אז ס'איז צוויי עקסטרא סארטן, דאס איז פנימיות התורה, דאס איז חיצוניות התורה, דאס איז גופי תורה און דאס איז נשמתא דתורה, אבער בשעת מען גייט אין א העכערע דרגה, מען קומט אן צו דעם עצם פון מהות פון תורה, דארט איז נישטא קיין חילוק פון נגלה דתורה ביז פנימיות התורה, און ס'ווערט איין זאך צוזאמען. און דער כח אויף דעם איז געקומען דערפאר וואס ער האט ממשיך און מגלה געווען דעם עצם מהות פון תורה. וואס דער עצם מהות פון תורה? עצם מהות פון תורה איז דער ענין פון פנימיות התורה, יחידה שבתורה, וואס איז העכער פון אלע גדרים פון העלם וגילוי, אויב ס'איז העכער פון אלע גדרים פון העלם וגילוי, ווערט דאס איין זאך. און דערפאר האט זי בכח צו מחבר זיין די ביידע אורות פון נגלה ונסתר דתורה. און דאס האט ער ממשיך געווען לזמן. איז דער אלטער רבי האט אויפגעטאן דעם ענין פון שני אור איז געווארן איין זאך צוזאמען, וואו האט דאס דער אלטער רבי ממשיך געווען? לזמן. לזמן מיינט אין צייט, אין זמן. וואס איז פארבונדן מיט עולם. אז ס'איז דא זמן איז דא עולם.

עולם איז א וועלט, עולם איז אויכעט מלשון העלם, ס'איז מסתיר אויף אלוקות, אז מ'קוקט אויף א טיש זעט מען נישט אלוקות, דאס הייסט אויך אין דער נידעריגער וועלט זאל לייכטן שניאור, דערפאר האט דער אלטער רבי געהייסן שניאור זלמן ביידע נעמען צוזאמען, שניאור איז איין ווארט, און צו דעם צו הייסט ער נאך אויכעט זלמן, דער חיבור פון ביידע אורות. וואס האט מחבר געווען ביידע אורות און אראפגעברענגט דאס למטה, און דעמאלט דווקא קומט דער גילוי פון בחינת יחידה שבתורה, ווי גערעדט פריער, אז דער גילוי בחינת יחידה, וואו ווערט נתגלה דער ענין פון בחינת יחידה, איז דווקא במדרגה הכי תחתונה, וואו איז דאס? אין אן ארט וואס איז נישט קיין כלי צו גילויים, ווי געזאגט פריער, אז דער אלטער רבי, וואו איז ער געווען? ווי דער רבי רשב שרייבט, אין א כפר פיענא אין א פאררוקטן פלאץ, וואס אפילו נישט געווען דארטן קיין ליכט ווי ער זאגט. אויס ט, ווי גערעדט פיל מאל, איז דער תכלית הכוונה אז אויך די עניינים שלמעלה מהשתלשלות און פון כוחות האדם זאלן קומען בגלוי און אין א פנימיות אויך אין כוחות פון מענטשן, נישט נאר אין א העלם'דיגן אופן ווי אין זמן הגלות. אין זמן הגלות דארף א איד ארבעטן אז ס'זאל אראפקומען ביי אים בגלוי אט דער עניין וואס עכער פון השתלשלות ווארום כאטש ס'איז דא א מעלה אין דער עבודה אין זמן הגלות, ס'איז דא א מעלה אין עבודה ווי גערעדט פריער, וואס דעמאלט ווערט נתעורר און נתגלה בחינת יחידה שבנפש כנזכר לעיל, איז דאך אבער דער תכלית פון גלות, גלות איז נישט קיין תכלית פאר זיך אליין, דער תכלית פון גלות איז, איז דאך די גאולה וואס קומט נאכדעם. און דורך דעם וואס קומט נאך דעם נאך דעם גלות, און דורך דעם גלות קומט דער ענין פון דער ענין פון גאולה. דאס הייסט אז דער גילוי בחינת יחידה פון זמן הגלות זאל מאיר זיין אויך אין די כוחות פנימיים פון מענטשן, אז אויך זיי זאלן זיין דורכגעדרונגען פון עצם הנפש, אז די כוחות פנימיים פון די מענטשן זאלן אויך זיין דורכגענומען פונעם עצם הנפש און זיין עבודה זאל זיך ארויסאנזען אין אלס וואס ער טוט. ויש לומר בדרך אפשר אז דאס איז דער אויפטו פון בעל ההילולא אין תורת חסידות חבד. בדרך אפשר זאגט דער רבי אז מ'קען זאגן אז דאס איז דער אלטער רבי האט אויפגעטון, אז עצם פנימיות התורה, וואס דאס איז דער ענין פון חסידות, וואס איז עכער פון השתלשלות און טעם ודעת, וואס קען לכאורה גענומען ווערן בלויז בקבלה ואמונה, מ'קען דאס נעמען נאר אין א אופן פון קבלה און אמונה, האט דער אלטער רבי אויפגעטון אז דאס זאל אויך דאס אראפקומען בנגלה ובהשגה אין חבד שבנפש האדם, ווי מ'זעט אז גאנץ חסידות איז געבויעט אויף דעם אופן אז דווקא מ'איז מסביר דעם ענין פון אלוקות למעלה מיט אלע עולמות מיט משלים פון גשמיות און מ'קומט דאס צו פארשטיין אין השגה אין חבד שבנפש האדם און דורך דעם פועל זיין אויך אויף זיינע מידות, דאס דער אויפטו, ווי דער אלטער רבי האט געזאגט אז דער גאנצער אויפטו איז צו פועל זיין אויף די מידות, ער זאל נתעורר ווערן מיט אהבה ויראה און דינען דעם אייבערשטן ווי ס'דארף צו זיין. און דאס ווערט מרומז אין דעם וואס די הסתלקות איז געווען מוצאי שבת קודש אור ליום א' דפרשת וארא, יעצט וועט מען פארשטיין אויכעט די שייכות פון שמות מיט וארא, שייכות פון שמות האבן מיר מסביר געווען זייער געשמאק, און דער רבי לייגט צו אבער אז כאטש אבער וארא שטייט נישט בגילוי, דער רבי דער צמח צדק ווען ער באשרייבט שרייבט ער נאר מוצאי שבת פרשת שמות, ער דערמאנט גארנישט וארא, וואס דעמאלט האט זיך שוין אנגעהויבן רעדן וועגן דעם גילוי פון אני הוויה דער אנגעהויבן רעדן וועגן דעם ענין פון גאולה וואס יעמאלט איז אני הוי' וואס איז געווען פון עצמות עצמות אין סוף יעמאלט רעדט ממש וועגן עצמות פונעם אייבערשטן וואס איז ביז דעמאלט נישט געווען לידי גילוי ווי דער אייבערשטער זאגט גלייך אין אנהייב פרשת וארא לא ניכרתי להם במידת אמיתית שלי דער אייבערשטער זאגט ווען משה האט געהאט די טענה למה הרעותה זאגט אים דער אייבערשטער אז וארא אל האבות ושמי השם לא נודעתי להם, וואס מיינט עס לא נודעתי להם? לא נ... זאגט, ברענגט אראפ פון רש י, לא ניכרתי להם במידת אמיתית שלי. און וארא אליין איז דאך פון לשון ראייה, ראייה איז דאך א סך העכער פון שמיעה, וגילוי, ס'איז ראייה וגילוי, דאס הייסט אז די בחינה ומדריגה וואס איז העכער פון השתלשלות, איז אראפגעקומען לידי ראי' פון שמות, איז אראפגעקומען אין ראי', און ס'איז אראפגעקומען בגילוי באופן פנימי, פון שמות גייט מען אריבער אין וארא וואס דאס גאנצע תכלית פון גלות איז צו לעבן אין גלות ווי ס'דארף צו זיין, און דורך דעם און דאס ברענגט דעם ענין פון די גאולה, און דאס וועט זיין בקרוב ממש ווען משיח וועט קומען. משיחות ומאמר שבת פרשת שמות תשכ ו.